א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויחי, כ'האב געוואלט קודם זאגן אביסל מוסר אויף וואס מ'זעהט פון די סדר פון די וואך און נאכדעם וועמיר צוקומען נאכאמאל צו די פעדאפיילס, קודם האב איך געוואלט זאגן אז ס'דא יעצט א תענית, די תענית הייסט עשרה בטבת, יעצט עשרה בטבת איז א תענית ציבור, יעצט ס'דא א תפילה וואס פאר מ'טרעט אויס, זאגט מען א תפילה, ריבון כל עולמים גלוי וידוע לפני, ס'איז אנטפלעקט פאר מיר, בזמן שבית המקדש קיים אדם חוטא, ווען די בית המקדש איז געשטאנען א מענטש האט געזינדיגט, האט ער געברענגט א קרבן, דער אייבערשטער האט אים מוחל געווען, און יעצט עס איז שוין נישט דא קיין בית המקדש, איז זאל דער אייבישטער מוחל זיין דורך דעם וואס מען פאסט, ווייל מיט דעם וואס מען עסט נישט ווערט ווייניגער זיין בלוט מיט זיין פעטן, איז דאס אזוי ווי מען וואלט געברענגט א קרבן. יעצט דאס שטייט אין שלחן ערוך אין סימן תקס"ה סעיף ד', אויך אין מטה אפרים סימן תר"ב סעיף קטן ה. יעצט דער טור אין. סימן תקס"ה ברענגט אז ביי תענית יחיד זאל מען דאס זאגן ביי מנחה נאך אלקי נצור. יעצט דער כף החיים דארטן אין סעיף קטן כ"א ברענגט צו פון א ספר שלחן גבוה אז ביי תענית ציבור איז מען זיך נישט נוהג דאס צו זאגן ס'הייסט נאר ביי תענית יחוד. יעצט ס'דא דער ספר מאמר מרדכי ברענגט אז מ'זאל עס זאגן אפילו ביי תענית ציבור. אזוי ברענגט די כף החיים. יעצט דער מטה אפרים אין סימן תר"ב ווען ער רעדט פון פאסטן צום גדליה זאגט אז מען זאל עס יא זאגן. יעצט אין קצה המטה סעיף קטן כ"ד ווערט געברענגט אז היינט זאגט מען עס נישט און ער זאגט איך ווייס נישט פארוואס נישט, אזוי זאגט דער קצה המטה און ער פירט אויס נכון לאמרה אז ס'איז יא ריכטיג מען זאל עס זאגן. יעצט נאך א זאך, אין טור אין סימן תקס"ה זאגט ער. אז יש אומרים אז ווען זאגט מען עס? ביי מעריב, נאכדעם וואס מען האט שוין אפגעפאסט א גאנצן טאג ביי מעריב זאגט מען עס, יעצט דער מטה אפרים זאגט דארטן אין סימן תר"ב ווי ער רעדט זיך פון צום גדליה זאגט ער אין סעיף ו' דאם שכח לאמרה במנחה יכול לאמרה במעריב ס'טייטש לכתחילה זאל מען עס זאגן ביי מנחה אז מען האט פארגעסן זאל מען קען מען עס נאך זאגן ס'האט נאך פלאץ עס צו זאגן ביי מעריב. יעצט אין זוהר הקדוש אין שמות ווערט געברענגט אז דורך דעם תענית פון א מענטש ווערט שוואך זיין אייברים און ס'איז דאך אויף אים גובר די חלק האש, א מענטש האט דאך אש און מים די יסודות, און אין די צייט דארף א מענטש זאגן פארן אייבערשטן אז מיט דעם וואס איך האב נישט געגעסן האב איך ווייניגער פעטן און ווייניגער בלוט, איז דער פייער דער איז דער מזבח כפרה. ווי ס'ווערט דארט געברענגט אין זוהר אז ר' אלעזר כד הוה יתיב בתעניתא ווען ער איז געזעסן אין א תענית הוה מצלי ואמר גלוי וידוע לפניך ער האט מתפלל געווען ער האט געזאגט רבונו של עולם ס'איז אנטפלעקט פאר דיר ה' אלוקינו ואלקי אבותינו שהקרבתי לפניך חלבי ודמי כ'האב מקריב געווען פאר דיר מיין בלוט מיט מיין חלב והרתחתי אותם בחמימות חולשת גופי מיט דעם וואס די גוף ווערט מיר שוואכער מיט דעם חמימות, האב איך עס פארברענט פאר דיינעטוועגן, זאגט ער, יהי רצון שיהי' הריח העולה מפי, ס'זאל זיין די ריח וואס ס'גייט ארויף פון מיין מויל, בשעה זו אין די שעה, כריח העולה מהקרבן באש המזבח ותרצני, אזוי ווי א ריח וואס גייט ארויף אויפן פייער פון מזבח און זאלסט מיך באוויליגן. פארוואס? ווייל די תפילתו של אדם מכפר במקום הקרבן, די תפילה מכפר במקום הקרבן. יעצט, אין סידור אור הישר שטייט דארטן ביי מנחה זאגט ער אזוי, כי כוונת התענית היא, די כוונה פונעם תענית איז כי השם יתברך מנהיג עולמו במידת הדין ובמידת הרחמים, דער אייבערשטער פירט זיין וועלט מיט מידת הדין און מיט מידת הרחמים. בלובן מיט ווייס ובאודם מיט רויט וכשהרחמים גוברים ווען די רחמים און רחמנות זענען גובר האודם נהפך ללבן ווערט פון דעם רויטן ווייס און ווען ס'איז חלילה פארקערט אז ס'איז דא די דינים זענען גובר ווערט פון דעם ווייס רויט. וזה ענין זאגט ער הקטורת דאס איז די ענין פון קטורת מהם סמנים אדומים. ס'איז דא רויטע סמנים ומהם סמנים לבנים ועל ידי האש והמחתה נעשה כולם לבנים דורכן פייער ווערט דאך אלעס פארברענט ווערט עס ווייס ויצא מהם עשן לבן ריח ניחוח קומט ארויס א ווייסע רויעך א ריח ניחוח וכן בקרבנות שהקריבו חלב ודם על גבי המזבח. ביי די קרבנות האט מען מקריב געווען חלב ודם אויפן מזבח, ועל ידם יצא עשן זך לבן, ס'איז ארויסגעגאנגען א ווייסע רויעך, ריח ניחוח, און זאגט ער להראות צו ווייזן כי נהפך האודם, די רויט איז געווארן איבערגעדרייט ללובן צו ווייס, הדין לרחמים, וזה כוונת התענית שבאה לכפרת חטא, און דאס איז די כוונה פון דעם תענית וואס ס'קומט פאר כפרת חטא, שהיא. אדום דאס איז רויט, וצריך שיהפך ללבן מען דארף עס איבערדרייען אויף ווייס, כמו שכתוב אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, ובתענית און ביי פאסטן מתמעט ממנו חלבו ודמו, וכהקריב חלבו ודמו על גבי המזבח, ועל ידי התענית גובר האש באדם על ידי חולשת אבריו כידוע לכל בר שכל, דורך דעם וואס ער פאסט איז ווערט גובר ביי אים דער פייער פונעם מענטש, אזוי ווי ס'איז באוויסט פאר יעדן בעל שכל. והיא דוגמת אש המזבח שהציג ומהפך האודם ללובן, דאס אזוי די פייער פון מזבח וואס האט איבערגעדרייט די פון רויטן אויף ווייס, איז ממילא איז דאס איז דער ענין פונעם תענית. יעצט איז מבואר דארט אינעם זוהר שטייט אזוי, כל מאן דמתפלל ומכוון הדברים שכתבנו, יעדער איינער וואס איז מתפלל און מכוון אויף דעם, די זאכן וואס אונז האמיר געזאגט הרי ממש נחשב עליו כמזבח כפרה, ווערט דער מענטש אזוי ווי א מזבח וואס ער קען מכפר זיין אויף אים און אויף יעדן, והדינים מהפכים לרחמים כאמור, און די דינים ווערן מתהפך לרחמים. יעצט די וואך ביים ליינען זאגט מען דעם פסוק בסודם אל תבא נפשי ובקהלם אל תחד כבודי, כי באפם הרגו איש וברצונם עקרו שור, נאכדעם שטייט ארור אפם כי עז. יעצט, ס'איז דא פינף פסוקים אין די תורה וואס אונז ווייסט מען נישט פונקטליך, ס'האט נישט קיין הכרע, אונז ווייסט מען נישט פונקטליך צו ס'גייט ארויף צו ס'גייט אראפ, אונז ווייסט מען נישט, אזוי ווי רש י איז מסביר, אין מסכת יומא דף נ ב דיבור המתחיל ארור אז די ספק איז אדער הייסט עס וברצונם עקרו שור זיי האבן געוואלט אויסרייסן א שור און דאס מיינט מען דעם שור פון שכם וואס ער קומט פון ארור כנען און דעמאלטס איז די טייטש וברצונם עקרו שור ארור זיי האבן געוואלט אויסרייסן דעם פארשאלטענעם שור אדער איז די פשט ארור אפם כי עז. אז ער האט פארשאלטן זייער גרימצארן, זייער אפם, ווייל דאס איז שטארק. וועגן דעם, ווען מען ליינט דא, דארף מען דאס מאכן מיט איין מאל, מען זאגט וברצונם עקרו שור ארור אפם, אלע דריי ווערטער אינאיינעם, שור ארור אפם. יעצט ווען מען איז מעביר סדרה, דארף מען אויך אזוי טון, מען זאגט עס אינאיינעם, און דער אייבערשטער ווייסט שוין פונקטליך וואס מען זאגט. אזוי שטייט אין שערי אפרים, סימן שין גימל, סיעף ט ו, און עטס קענטס נאכקוקן אין מסכת יומא דף נ ב עמוד ב' אין רש י דיבור המתחיל ארור. יעצט מ'איז זיך אויכעט נוהג אז ווען מען ענדיגט צו ליינען א סוף איינע פון די חמשה חומשי תורה, יעצט למשל ענדיגט מען צו ליינען בראשית, זאגט דער רמ א אין סימן קל ט סיעף י ד אז מען איז זיך נוהג אז מען שרייט חזק. יעצט אין אבודרהם. אין סדר שחרית של שבת ברענגט ער וואס איז דער מקור פון דעם מנהג, זאגט ער ווייל ס'שטייט אין בראשית רבה לא ימוש ספר התורה הזה מפיך מלמד שהיה ספר תורה בחיקו של יהושע, יהושע האט געהאלטן די ספר תורה אין זיין שויס. פארוואס מוז אזוי זיין? ווייל שאין אומרים, מען קען נישט זאגן הזה ספר תורה הזה מפיך אלא למי שתופס החפץ בידו, נאר ווען איינער כאפט אן דעם חפץ. וכשסיים יהושע, ווען יהושע האט גענדיגט, אמר לו הקדוש ברוך הוא, האט אים דער אייבערשטער געזאגט, חזק ואמץ. מכאן, זאגט דער מדרש, למסיים את התורה שאומרים לו חזק. יעצט, אין ביי די ספרדים. זאגט מען עס נאך יעדן ספר פון חמשה חומשי תורה. ס'טייטש אזוי, לויט דעם רמ"א אין סימן ק ל ט איז נאר ווען מ'האט געענדיגט די גאנצע תורה. אבער ס'ווערט געברענגט אז די מנהגים איז געווען אין ספרד אז ביי יעדע ספר פון חמשה חומשי תורה האט מען עס געזאגט. יעצט דער אליה רבה אין סימן ק ל ט סעיף קטן י ד שרייבט נאך א טעם פארוואס מען זאגט חזק, ברענגט ער עס פון מהר"ם מינץ אז אזוי ווי מען זאגט נאך יעדן פרק אין יעדע מסכתא זאגט מען הדרן עלך, הדרן עלך מיינט זאלסט דיך אפהיטן ווייל ס'איז דא א פסוק השמר לך פן תשכח את הדברים זאלסט חלילה נישט פארגעסן וואס דו האסט געלערנט, איז במילא האט מען עס געמאכט אז מען זאל זאגן נאך יעדע מאל ווען מען ענדיגט א ספר. ספר בראשית שמות ויקרא במדבר דברים. יעצט, ס'איז דא א ספר ס'הייסט נוהג כצאן יוסף ווי ער שרייבט אז ווייל מ'שטייט סוף פונעם ספר איז דאך זייער גרינג אז מ'זאל פארגעסן וואס מ'האט געלערנט ווייל מ'האט דאך אסאך געלערנט, וועגן דעם זאגט מען אים חזק, דאס איז א אזהרה זאלסט חלילה נישט פארגעסן ווייל ס'איז דא א פסוק השמר לך פן תשכח. אונזער הייליגער רבי דער דברי יואל האט אמאל געזאגט. פארוואס זאגט מען א הדרן עלך האט ער געזאגט אזוי, ווען מען לערנט דף בית געדענקט מען עס, ווען מען לערנט דף גימל פארגעסט מען דף בית, און אין די גמרא, א שס, זאגט ער קומט דאך אבער אויס אז די לעצטע דף וועט דאך בלייבן יענעם אין זיכרון, און זאגט מען א הדרן און ס'שטייט דארטן ויועיל לשכחה ס'וועט אים העלפן ער זאל פארגעסן דעם לעצטן בלאט אויך, עניוועי, נאכדעם ברענגט ער נאך א טעם אז אזוי ווי מען זאגט שקויעך פארן חזן אז דו האסט ברוך השם מיט אונז געלערנט די גאנצע תורה, האסט אונז געליינט, האסטו דאך עס געלערנט מיט אונז, און ממילא ווינטשט מען אים אן מיט דעם אז ער זאל זוכה זיין ווייטער צו לערנען מיט אונז. יעצט די פרי חדש אין סימן ק ל ט סעיף קטן י א שרייבט אז דער מקור פון דעם מנהג איז ווייל די תורה הייסט תושיה, ווייל שמתשת כוחו של אדם, און ממילא מוז מען יענעם זאגן חזק זאלסט דיך שטארקן, נאכדעם ברענגט ער נאך א טעם ווייל די גמרא זאגט ד' דברים צריכים חיזוק, איינס פון זיי איז תורה, ממילא זאגט מען ער זאל זיך שטארקן, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק חזק ואמץ. יעצט אין לבוש שרייבט אין סימן ת ר ס ט אז מ'שרייט עס זייער הויעך. אין אלי' רבה, סימן ת ר ס ט, סעיף קטן ח, שטייט אז מען זאגט עס דריי מאל חזק חזק. פארוואס? ווייל דאס באטרעפט משה. דריי מאל חזק באטרעפט משה.
יעצט, אמאל פלעגט זיין, אזוי ווייזט עס אויס דארטן פון דעם אלי' רבה, אז ווען מ'האט געענדיגט צו ליינען די תורה האט קהל געגעבן א שריי חזק! נאכדעם איז געגאנגען דער חזן און ער האט צוריק געשריגן פאר זיי אויך חזק זיי זאלן זיך אויך שטארקן, נאכדעם האט די קהל נאכאמאל אים צוריק געענטפערט חזק! יעצט מיט דעם וועט עטס פארשטיין פארוואס ס'איז דא ביי אונז די מנהג מ'זאגט חזק חזק ונתחזק, וואס איז חזק חזק ונתחזק? ווייל אינאמת'ן דארף קודם ווען ער ענדיגט דעם ספר תורה, דער בעל קורא ענדיגט דארף קהל שרייען חזק, דארף ער צוריק שרייען חזק פאר דעם וואס זיי האבן אים געשריגן חזק, נאכדעם דארף נאכאמאל דער קהל צוריק שרייען חזק, און צו דעם איז געווארן חזק חזק, קודם שרייט קהל פארן בעל קורא, נאכדעם דער בעל קורא פאר קהל, און נאכדעם ונתחזק. אז אונז זאל מיר זיך אינאיינעם שטארקן, און דעמאלט וועט עטס פארשטיין פארוואס מען שרייט חזק חזק ונתחזק, אבער אינאמת'ן דארף מען ווארטן קודם קהל זאל עס שרייען, נאכדעם דארף עס דער בעל קורא שרייען, עס דארף ווערן שטיל, אבער אונז פירן מיר זיך נישט אזוי, אונז יעדער שרייט אינאיינעם חזק חזק ונתחזק. יעצט, דער וואס איז עולה צו די תורה, דער טאר נישט זאגן חזק, ווייל ער קען דאך נישט מפסיק זיין פאר ער האט געמאכט די נאך ברכה אויף די תורה, אזוי שטייט קלאר אין שערי אפרים, אין סימן ש ח סעיף קטן ז, ער זאגט קלאר אז דער וואס איז עולה לתורה טאר גארנישט זאגן אינמיטן קריאת התורה. יעצט אין ספר בכורי יעקב אין סימן ת ר ס ט סעיף קטן י ב זאגט ער די זעלבע זאך אז מען זאגט המלאך הגואל אותי דעמאלטס ווען מען זאגט די ברכה מיט די קינדער זאגט ער ער פרעגט ער דארטן אז לכאורה אפשר זאל מען דאס נישט טארן זאגן ווייל ס'איז א הפסק, זאגט ער דאס איז נישט קיין הפסק, פארוואס ווייל דאס איז אויך א פסוק אין די תורה, חזק חזק ונתחזק איז נישט קיין פסוק אין די תורה, אבער המלאך איז א פסוק אין די תורה, עס קומט אויס א זאך וואס נישט קיין פסוק טאר מען נישט זאגן. יעצט די משנה ברורה ברענגט עס צו אין סעיף קטן י ד, און נאכדעם איז דא נאך א זאך פארוואס דער מענטש וואס איז עולה זאל עס נישט זאגן, ווייל ווען ער איז עולה און ער בענטשט זיך אליינס זעהט עס אויס אינטערעסאנט, כ'מיין דו גייסט דיך אליינס בענטשן, איז במילא איז דער מענטש וואס ער איז עולה לתורה זאל עס נישט זאגן. יעצט האב איך געוואלט רעדן אפאר מינוט וועגן שובבים, קודם איז אזוי. ס'דא צוויי יארן, ס'איז דא א יאר וואס איז א עיבור יאר, דעמאלטס איז דא שובבים ת"ת, וואס איז אכט מאל פאסט מען, געווענטליך פאסט מען דאנערשטאג, און נאכדעם איז דא א געהעריגע יאר, אזוי ווי די יאר איז א שנה פשוטה, פאסט מען נאר זעקס מאל. שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין לבוש אין סימן תרפ"ה ווערט געברענגט א מורא'דיגע זאך, ער שרייבט א טעם פארוואס מ'פאסט שובבים, זאגט ער, ווייל פרויען וואס זענען שוואנגער קענען חלילה מפיל זיין זייערע קינדער אין אן עיבור יאר, דערשרעקטס ענק נישט, די יאר איז נישט קיין עיבור יאר, אבער ער זאגט אז וועגן דעם פאסט מען שובבים, ווייל די פרויען זאלן חלילה נישט מפיל זיין. פון ווי איז דער מקור? ווייל ס'שטייט אין מדרש רבה אין פרשת לך לך, שטייט אין פרשה מ"ז שטייט ואת בריתי אקים את יצחק, זאגט דער מדרש אותה השנה מעוברת היו, ס'איז געווען א עיבור יאר, האט דער אייבישטער געמוזט מאכן א ספעשל בונד אז פרויען וואס זענען שוואנגער זאלן נישט מפיל זיין, ממילא האט ער געמוזט מאכן אז שרה זאל נישט מפיל זיין יצחק'ן, וועגן דעם ואת בריתי אקים את יצחק. יעצט, אין ספר דברי אמת פונעם הייליגן חוזה פון לובלין פרשת שקלים זאגט ער, וועגן דעם האט מען געדארפט מאכן א בונד, אז זאל נישט מפיל זיין, ווייל דעמאלטס יאר איז געווען א שנה מעוברת, און ממילא ביי שנה מעוברת דארף זיין א ספעשל ברכה אז מ'זאל נישט מפיל זיין. אזוי ברענגט דער הייליגער חוזה פון לובלין אויך. יעצט, פארוואס פאסט מען די זעקס אדער די אכט תעניתים? איז פשוט ווייל די פרויען וואס זענען געווארן מתעבר זאלן נישט מפיל זיין. יעצט פארוואס הייבט מען אן פרשת שמות? ווייל די פרשה רעדט זיך פון פריה ורביה פון כלל ישראל זיי זענען געווארן א גרויס פאלק, אזוי ווי ס'שטייט בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד, און דעם איז מען מתפלל צום אייבערשטן אז אידישע קינדער זאלן געהאלפן ווערן יעצט אויכעט זאלן האבן קינדער און זאלן חלילה נישט מפיל זיין, אזוי ברענגט די לבוש. די לבוש איז אין סימן תרפ"ה און אין אליה רבה סעיף קטן י"א שרייבט ער אויכעט כעין זה. יעצט האב איך געוואלט אביסל מסביר זיין א מעשה, ס'איז געווען א איד ר' יונתן שטייף זכר צדיק לברכה, ער איז געווען זייער א גרויסער מענטש, ער איז געווען א גרויס אין קבלה אין נגלה און נסתר, ער איז געווען א גרויסע ירא שמים אויך. איז ר' יונתן שטייף פלעגט יעדן טאג אראפגיין ווען די באסעס זענען געפארן, און ער האט געקוקט ווי די קינדערלעך גייען ארויף אויף די סקול באסעס, און נאכדעם איז ער אהיים געגאנגען, האט עס געטון פארן עסן פרישטאג, האט אים איינער געפרעגט, רבי דו האסט דא קינדער אויף דעם באס? זאגט ער ניין, פרעגט ער נאך וואס וואטשטו יעדן טאג וויאזוי די קינדערלעך גייען ארויף אויפן באס, זאגט ער היטלער האט אויסגעהארגעט כלל ישראל, ער האט געזאגט דאס וועט זיין דאס ענדע פון כלל ישראל, איז יעדעס אידישע קינד וואס איך זעה דא קוק איך און איך האב א נקמה אין דעם רשע אידיאט, ער האט נישט געקענט ברוך השם אונטערברענגען כלל ישראל, עס איז געווען א איד ר' יונתן שטייף אויף די עלטער און געשטאנען און געוואטשט די קינדערלעך יעדן טאג ווען זיי פארן אין חדר. איך האב געוואלט זאגן אביסל עניני, היינט איז געווארן א ממש, ס'איז אנבעליוועבל די שפראך וואס מענטשן רעדן, מען קומט דאך צו מיר אויכעט, מען רעדט זיך אויס, וואס דארף איך אזויפיל קינדער, איך האב דען כח צו אזויפיל קינדער, איך האב דען געלט צו אזויפיל קינדער, ווייל אבוויעסלי אויב דו קענסט נישט עפארדן אזויפיל קינדער, איז א סימן דו האסט געזינדיגט ווייל דער אייבישטער געבט מיט יעדן קינד מיט זיין מזל, אדער עס קען זיין דארפסט גיין משנה מקום משנה מזל, וואוין נישט אין אזא טייערע קאמיוניטי, אזוי ווי איך זאג ענק די קאמיוניטי געבט דיר גארנישט ענד דער איז נאו ריזען אז דו מוזט דא וואוינען, האסט דיר איינגערעדט דו מוזט וואוינען אין מאנהעטן צו אין ברוקלין, און ס'איז נישט דעם אייבישטנ'ס פאולט חלילה, ס'איז אונזער פאולט הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי. ס'טייטש אזוי, ווען דו ביסט באמת אן ערליכער איד וואלסטו געקענט אין מאנהעטן אויכעט לעבן, און אין ברוקלין והראיה ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זיי לעבן דא, און זיי מאכן דא גרויס געלט, נאר טאמער ביסט נישט אזוי ערליך, איז באהאלט מען זיך ס'זאל נישט זיין קיין מדת הדין זאל חלילה נישט מקטרג זיין, גייט מען וואו ס'איז ביליגער. אבער די די צוצונעמען פון כלל ישראל אז עס זאל נישט וואקסן, דאס איז קיין שום אידישע פרוי נישט בארעכטיגט צו טון. און וועגן דעם איז דא אזויפיל חרבנות, א מאמע וויל, אוי איך וויל דערלעבן חתונה מאכן דאס קינד, דאס קינד וויל איך חתונה מאכן, און א טאג צוויי פארדעם שטארבט זי אפ, זי צושטערט די שמחה, פארוואס טוט עס דער אייבערשטער? ווייסט פארוואס? ווייל דער אייבערשטער ווייסט וואס די פרוי האט געטון ביז דעמאלטס, קען זיין זי האט גענומען בירט קאנטראל ווען ס'איז נישט געווען קיין היתר פון קיין רב, קען זיין זי האט נישט געוואלט האבן אזויפיל קינדער, זי האט זיך אנגעבלאזן און דער אייבערשטער האט איר געגעבן א מתנה, זי איז געווארן שוואנגער, זאגט איר דער אייבערשטער ווארט איך וועל דיר באצאלן, ס'וועט נאך קומען אמאל וואס דו וועסט וועלן דאס קינד פירן אונטער די חופה און איך וועל דיך נישט לאזן, צו כדומה מאמעס קענסער יונגערהייט, זיי שטארבן אוועק, האסט דיך אנגעווארפן מיט'ן רבונו של עולם'ס מתנות וואס ער געבט. צו ווערן שוואנגער איז א מתנה פון הימל, ס'איז דא אסאך פרויען וואס זענען קיינמאל נישט שוואנגער געווארן, זיי זענען, זיי האבן פראבלעמען צו אנדערע זאכן, צו אז דער מאן האט א פראבלעם, און נאכדעם קען זי נישט האבן קיין קינדער, דזשאסט ביקאוז דער אייבערשטער האט דיר געהאלפן אז גראד נאך די חתונה, א יאר נאכדעם האסטו געהאט איין קינד און נאכדעם נאך א קינד, זיי נישט בועט אין די טובה וואס דער אייבערשטער געבט, ווייל דער אייבערשטער קען עס דיר צונעמען. שוין, יעצט איך גיי ווייטער אביסל. פארוואס שובבים ווען ס'איז אן איבעריאר קומט צו שובבים תת, תרומה תצווה, איז פשטות. איינער האט מיך אמאל געפרעגט, כ'האב נישט געוואוסט דעמאלטס, כ'האב געזאגט יערליך צו ס'איז דא נאך א חודש צייט צו זינדיגן און נעמט מען כאטש צוויי וואכן און טוט תשובה דערויף, כ'האב אמאל דאס געזאגט פאר איינער האט מיך געפרעגט פארוואס זאגט מען לכפרת פשע ביי אן עיבור יאר, ווייל ס'איז דא נאך א חודש צו זינדיגן דארף מען בעטן לכפרת פשע, למעשה איז אבער אזוי. דער אר"י הקדוש רעדט זייער שטארק פונעם הייליגקייט פון די טעג ווייל ס'האט זיך אנגעהויבן דער ענין פון גלות מצרים, דער אייבערשטער איז אריין מיט אונז אין מצרים און ער האט געווען דארט מיט אונז און נאכדעם האט ער אונז ארויסגעצויגן, מילא זענען די סדרות מסוגל אז מען זאל מתקן זיין די אלע חטאים ווייל ס'איז ידוע אז די דור מצרים האט מתקן געווען דעם דור המבול. פון השחית כל בשר דרכו, און אויך דעם דור הפלגה וואס זיי האבן גענומען, זיי האבן געוואלט בויען א טורעם אין הימל דערפאר, אין מצרים האט מען געווען, מ'האט זיי גע, די שווערע עבודה איז געווען בחומר ובלבנים, דאס איז מתקן צו זיין דאס וואס מ'האט געוואלט בויען א טורעם. און אויך די השחתה וועגן די וואס מען האט משחית זרע געווען האט מען נעבעך אריין געווארפן כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון ווייל די מצריים האבן דאך נעבעך איבערגעלאזט די אידישע טעכטער פאר זנות דאס איז געווען דער תיקון פאר דעם איז במילא אז טאמער ס'איז אזא געוואלטיגער גרויסער תיקון איז דארף מען ווי מען זאגט תשובה טוהן, מען דארפן דארף מען פאסטן, אבער היינט פאסטן איז דאך נישט קיין אישו, מען קען נישט זאגן א מענטש זאל פאסטן, ס'איז אסאך סייד עפעקטס, קיצער מען קען האבן א תענית דיבור, מען קען האבן אנדערע מיני פאסטעכצער, מען ווערט אין כעס, מען זאל מאכן אז די זעקס וואכן וועל איך נישט ווערן אין כעס, כ'וועל נישט שרייען צו כדומה, אבער על כל פנים איז זאגט דער אר"י הקדוש אז דאס אויספיר פונעם פאסטן ברענגט אריין צו תרומה תצוה. וועגן דעם ביי עיבור יאר מאכט מען תרומה תצוה אויך, ווייל וואס איז תרומה? ויקחו לי תרומה, דער אייבערשטער זאגט האסט אפגעפאסט, פיין אלעס איז גוט, אבער יעצט בוי, מאך דעם עשה טוב, דעם סור מרע האסטו שוין געמאכט, מאך דעם עשה טוב. יעצט, נארמאל האב איך פריער געזאגט אז מען פאסט דעם יום חמישי, דאנערשטאג, יעצט באמת וואלט מען געדארפט פאסטן פרייטאג, ווייל פרייטאג איז תיקון היסוד, נאר אזוי ווי פרייטאג פאסט מען דאך נישט, מען זאל נישט צוקומען שבת הונגעריג. איז במילא האט מען געמאכט אז מען פאסט דאנערשטאג, יעצט אבער דא צדיקים וואס זענען זיך נוהג צו פאסטן ערב שבת, ווייל זיי זענען אויף אזא הויכע בחינה אז זיי טוען מתקן זיין דעם ענין פון תיקון היסוד. יעצט ווען איינער קען נישט פאסטן זאל ער זען ער זאל זיך אויפפירן בעסער א גאנצע וואך, בפרט נאך שבת קודש, ס'שטייט אז מען זאגט שלום עליכם, ווערט געברענגט אין תפארת שלמה אויף שבת שובה אז די אלע מלאכים וואס ווערן געבוירן פון א מענטש'נס מצוות און מעשים טובים וואס ער טוט א גאנצע וואך האבן אן עלי' אום שבת. וועגן דעם פרייטאג צו נאכט זאגט מען שלום עליכם צו די מלאכים, דאס איז דאך די וואס ער האט באשאפן, און עס ווערט געברענגט אז מען זאל זיך אויפירן אסאך שענער שבת, מען זאל נישט רעדן דברים בטלים, מען זאל רעדן מער דברי תורה ביים טיש, און מען זאל בכלל וויסן וואס דאס איז א שבת קודש. מען זאל וויסן אז דער אייבערשטער האט גערוהט און ער האט אונז געגעבן א יום מנוחה כדי מען זאל זיך קענען מדבק זיין צום אייבערשטן, אזוי ווי די גמרא זאגט אז שבת האט געזאגט כ'האב נישט קיין בן זוג, זונטאג האט א בן זוג מאנטאג, און דינסטאג האט מיטוואך, דאנערשטאג האט דעם פרייטאג און שבת בלייבט אליין, זאגט דער אייבערשטער די אידן מיט די תורה וועלן זיין דיין בן זוג, זאל מען וויסן אזוי זיך אויפצופירן שבת קודש. יעצט אין ספר זרע קודש פונעם הייליגן ראפשיצער אנפאנג פרשת שמות ברענגט ער אזוי. והוא ענין שאמרו הקדמונים להתענות בשובבים, פארוואס מען האט געהייסן פאסטן שובבים, כי הנה אלה פרשיות קורין בטבת ובשבט, די פרשיות פאלן אויס טבת און שבט, שהם חדשים קשים, ס'איז שווערע חדשים, זאגט ער פארוואס, ווייל כי כן סדר השנה, ניסן אייר סיוון זענען הם טובים לנו, והנה אלה הב' חדשים טבת און שבט זענען זייער שווערע חדשים. יעצט זאגט ער מען דארף זיך נוהג זיין פרישות וטהרה כדי שנפעל מען זאל קענען פועל'ן שלא יהיה לסטרא אחרא חלק ואחיזה בהם ויתהפכו גם כן הם לטוב לנו אזוי זאגט דער הייליגער ראפשיצער רב אין ספר זרע קודש אויף פרשת שמות און אין פרשת בא זאגט ער נאך א שטיקל צולייג זאגט ער מען זאל פארשטיין אז די פארוואס מען ליינט יעצט די סדרות. ווייל יעצט איז תקופת טבת, און תקופת טבת איז זיך גובר דער יסוד האש, און דורך דעם וואס מ'וועט לערנען די תורה, און די תורה איז דורך פייער, זאגט ער ועת ראוי לאחוז בדרכי התשובה, ולהתחזק ביראת השם על ידי התמדת התורה, ווייל ס'איז זייער וויכטיג מ'זאל זאל לערנען פלייסיג די תורה, כי זהו עיקר התשובה. בתורה הנמשלת לאש מבטל כח היצר הרע דורך די תורה וואס דאס איז צוגעגלייכנט צו פייער איז ער מבטל דעם כח היצר הרע כמו שכתוב בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין און די אש התורה לעשט אויס דעם אש פונעם יצר הרע וועגן דעם אין די צייט ווי ס'איז דא תקופת טבת ליינט מען פונעם סדר פון יציאת מצרים יעצט אין ספר הקדוש אוהב ישראל פרשת ויחי אויפן פסוק ויקרא יעקב ווערט אסאך ארומגערעדט וועגן די מעלות פון תשובה און דווקא דורך לימוד התורה, און אויכעט אין פרי מגדים אין סוף סימן תרפ"ה רעדט ער וועגן דעם ענין פון שובבים און מוסר וועגן די טעג. מען דארף זיך אריינלאזן אין די ספרים, און מען דארף פארשטיין אז אונז רעדט מען נישט דא אז מען זאל אנהייבן צו פאסטן, ווייל קוים וואס מען קען פאסטן די ד' תעניתים, און יום כיפור און תענית אסתר, מען דארף פשוט טון עפעס פארן אייבערשטן, אזוי ווי די פאסטן איז ממעט דעם דם און דעם חלב פונעם מענטש, אזוי זאל מען עפעס טון וואס דאס איז אויך ממעט דעם דם און דעם חלב פונעם מענטש, מען זאל נישט אזויפיל עסן תאוות היתר, מען זאל וואטשן וואס מען עסט, וכדומה, און מיט דעם וועט אונז דער אייבערשטער העלפן אז מען וועט קענען ווי מען זאגט תשובה טון יעצט. מען טוישט אויף דעם גוי'אישן דאטום. און מען גייט שרייבן דעם ערשטן יענער און אזוי ווייטער. יעצט איך געדענק איך בין אמאל געווען, איך געדענק נישט ביי וועלכן ערליכן איד איז געווען, דעם גוי'אישן ערשטן יאנואר האט ער געגעבן א זאג, ס'איז דא א פסוק אין תהלים השם יספר בכתוב עמים אז דער אייבערשטער רעכנט זיך וויאזוי די פעלקער שרייבן ממילא איז היינט אזוי ווי ראש השנה. ס'האט מיר אביסל וויי געטוהן, ווייל וואס הייסט גייסט זאגן אזא זאך, ס'איז ראש השנה, דאס איז דאך יאשקע פאנדראק ציילט מען דאס, אבער ווייסט דאך דעמאלטס בין איך געווען א זייער זייער יונג און איך האב נישט געוואלט זאגן גארנישט, שפעטער האב איך געטראפן אז זיי ברענגען פונעם אוהב ישראל אז ער פלעגט ווינטשן אז דער אייבערשטער זאל געבן אז פון היינט זאל זיך אנהייבן א גוטער געבענטשט יאר פאר אידן. אזוי ברענגט עס א ספר אהלי יעקב ווי מען שרייבט דארטן וועגן דעם הייליגן אפטער רב איז ברענגט ער דארטן אז איינער פון די צדיקים האבן מסביר געווען אויף וואס דאס הייסט איז אז דער אייבערשטער קוקט זיך אום א חילוק פון א אידישן ראש השנה און צווישן א גוי'אישן ראש השנה איז במילא ווען עס קומט א אידישן ראש השנה דא אלס א קיטרוג אז די אידן טוען נישט דאס און די אידן טוען נישט יענץ אבער ווען מען געט א קוק וויאזוי א גוי'אישע ראש השנה פירט זיך אויף איז דאך נישט דא ממש גארנישט, איז לויט דעם זעמער דאך אונז גרויסע צדיקים און אונז קומט זיך א גרויסע נאבעל פרייז וויאזוי אונז פיר מיר אפ א ראש השנה, איז דאס האט ער געמיינט צו זאגן אז פון יעצט זאל דער אייבערשטער אונז געבן א גוט יאר ווייל ער זאל קוקן דעם חילוק צווישן אונז און צווישן זיי. יעצט צו מען מעג באמת שרייבן א גוי'אישן דאטום צו נישט איז אזוי, ס'איז דא אין תשובות אז מ'טאר נישט, ס'איז דא אין תשובות ספרים פון גדולי אונגארן, נאר מען טאר דאס נישט שרייבן ווייל דו טארסט נישט ציילן וויאזוי דער גוי ציילט, בפרט נאך דאס איז פון תשמיש עבודה זרה פון יאשקע פאנדראק. יעצט ווען מ'דארף אבער יא שרייבן איז זע אין רב וואזנער האט אין שבט הלוי אז דער הייליגער חתם סופר אז ער האט געמוזט שרייבן א בריוו פאר די באהערדע וואס האט אויסגעפעלט צו זיין א דאטום האט ער קודם געשריבן דעם בריוו אונטערגעשריבן זיין נאמען שפעטער האט ער אויבן צוגעשריבן דעם דאטום, דאס הייסט איך בין נישט מסכים צו די גאנצע זאך, נאר דעם דאטום מוז זיין ווייל איך מוז שיקן א בריוו. איך האב שוין פריער געקלאוזט דעם ווארק גרופ, דער דברי יציב פלעגט שרייבן ווען מ'האט געשריבן דעם גוי'אישן דאטום פלעגט ער שרייבן ל' רייש מיט צוויי אויבערשטרעכלעך מיט אן עיין, דאס מיינט ללידת רבי עקיבא ווייל רבי עקיבא איז אויך געבוירט געווארן אין יאר דריי טויזנט תש"ס, אזוי שטייט אין סדר הדורות ממילא. האט ער עס געשריבן ללידת רבי עקיבא. יעצט לכאורה דאס וואלט נאר געהאלפן ווען מען שרייבט דעם גויאישן יאהר גאנג, אבער אז דו שרייבסט דזשעניארי די פירסט פעברערי און אזוי ווייטער דאס רעכנט זיך דאך יא וועגן יאשקע פאנדרע איז במילא איז עס א פראבלעם ווייל דאס איז א חלק פון תשמיש עבודה זרה איז למעשה די מער אפגעהיטענערע מענטשן שרייבן אזא שטרעכעלע אויבן און דאן שרייבן זיי לאמיר זאגן. ס'איז טווענטי פארטין, שרייבן זיי זירא אזא דיקן שטרעכעלע אויבן אויף די לינקע זייט און נאכדעם פארטין, ווייסט מען אז דאס איז פון וואס מען רעדט. מען דערציילט א מעשה, ס'איז געווען דער באקאנטער מיליאנער ראטשיילד, ער האט געהייסן אויפן אידישן נאמען ר' שמעון זאב, בקיצור איז דער ר' שמעון זאב האט גענומען א מענטש וואס ער האט געהערט אז ס'איז א גרויסער ירא שמים א סופר און האט אים באזעצט ביי זיך אין די געגנט אין פראנקפורט און האט אים געזאגט וועסט מיר אויסשרייבן א ספר תורה און איך וויל האבן אויכעט ספעשל די אלע חמשה מגילות וויל איך האבן אויף פארמעט און ער האט אויסגערעכנט אלעס מיט פונקטליך וואס ער וויל האבן עקסטרע פרשיות פאר תפילין און עקסטרע מזוזות און אזוי ווייטער. בקיצור, צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, ער האט דאס אלעס פאר אים געשריבן, דערנאך דערנאך האט ער געבעטן נאך א פאר הונדערט מזוזות פאר די פאלאצן וואס ער האט, און אזוי ווייטער. ס'גייט דורך א שטיקל צייט, און ס'איז שוין געשריבן געווארן אביסל, און מ'גייט זיך אפרעכענען, פרעגט אלץ דער ראטשיילד דעם סופר, זאג, האסט שוין באקומען? און וויפיל געלט האסטו שוין באקומען? איך וויל וויסן צו מיין מזכיר, מיין דירעקטאר, געבט דיר איבער פונקטליך די געלט. האט ער ארויסגענומען, דער ראטשילד האט ארויסגענומען זיין ביכל, שטייט אזוי פונקטליך, אינעם ערשטן טאג מאי, אינעם פיפטן טאג יוני, אין דעם זעקסטן טאג יולי. און דער סופר האט די זעלבע נומבערס פונקטליך, אויך דעם ערשטן טאג מאי, דעם פיפטן טאג יוני, דעם זעקסטן טאג יולי. זאגט דער ראטשילד פאר דעם סופר, מילא איך מוז עס האבן, ווייל איך האב דאך אלע זאכן ווערן דאך געפירט דא, און אז ס'ווערט געפירט דארף איך וויסן פונקטליך וויאזוי און ווען און אלעס, אבער דו אלס א סופר, דו נוצט גוי'אישע דאטומען? וואס, איז נישט דא גענוג דאטומען אויף אידיש, אזוי ווי ערב שבת פרשת נשא, ערב שבת פרשת בלק, אדער מען קען נוצן פון די סדר פון די וואך, ג' לפרשת שמות, וכדומה. אזא קאליעקע ביסטו? זאגט ער, לאמיך דיר עפעס זאגן, איך באצאל דיר אויף אלעם וואס דו האסט מיר געשריבן ביז יעצט, און איך געב עס דיר במתנה קען צוריק, זאלסט עס קענען פארטיילן פאר וועם ס'האט נישט תשמישי קדושה, אבער און דאס געלט באצאל איך דיר, אבער איך וויל דאס נישט נוצן, ביי מיר ביסטו נישט קיין ערליכער סופר. יעצט אז מען מוז, מען ארבעט מיט גוים צו כדומה, מוז מען, אבער אז מען מוז נישט, נוצט מען אידישע דאטומען. שוין, דאס איז געווען נאר אביסל. וועגן די סדרה פון די וואך און אביסל וועגן ווי אזוי ס'טוישט זיך דער גוי'אישע לוח. יעצט, דער אייבערשטער זאל העלפן אז מען זאל גוט אויספאסטן, און מען זאל וויסן, אזוי ווי כ'האב שוין געזאגט דעמאלטס, אז יוסף הצדיק האט געזען אז מען האט געווענטליך די אראבער טראגן נפט ועטרן, און דא האט אים דער אייבערשטער געשיקט אז זאלן טראגן שמעקעדיגע בשמים, האט ער געוואוסט אז ס'איז דא השגחה אויף יעדע זאך, איז וויל איך ענק זאגן, נבוכדנצר. האט ארומגערינגלט ירושלים, אזוי שטייט אין מלכים ב' קפיטל כ ה און אין דברי הימים ב' קפיטל ל ו און אין ירמיה קפיטל ל ט און קפיטל נ ב. יחזקאל הנביא איז דעמאלטס געווען אין בבל און ער האט נביאות געזאגט אין יחזקאל כ ד. בן אדם, דער אייבערשטער זאגט אים, מענטש, כתוב לך את שם היום, פארשרייב דעם נאמען פון דעם טאג, את עצם היום הזה, איך האב פריער געזאגט אז ווען מען זאגט עצם היום הזה איז אזוי ווי ביי יום כיפור שטייט אויך עצם היום הזה, וועגן דעם איז דער תענית זייער א הארבער תענית. בקיצור, סמך מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה, דעמאלטס איז ער נאנט געקומען, דאס איז עשרה בטבת. יעצט, באמת איז דא מורא'דיגע מדרשים. דער מדרש תנחומא אין פרשת תזריע, קאפיטל ט', זאגט מורא'דיגע ווערטער, עשרה בטבת, ס'איז געווען ראוי די אידן אז זאלן גיין נעבעך אין גלות, נאר שטעל דיר פאר דער אייבישטער האט רחמנות געהאט ווייל ס'איז געווען זייער קאלט, האט דער אייבישטער געווארט און ער האט ערשט פארטריבן אין זומער, דאס איז ווען נבוכדנצר האט ארומגערינגלט ירושלים, ס'ווארטן איז געווען ווייל דער אייבישטער האט אונז ליב געהאט און ער האט געוואלט מאכן זיכער. אז אונז לייד מיר נישט די קעלט, שטעל דיר פאר וואסערע השגחה עס איז דא פונעם אייבערשטן אויף יעדע זאך, מען זאל נישט ליידן א טראפ מער וויפיל מען דארף. יעצט, עס ווערט געברענגט דארטן אין יחזקאל כ ד, ווי דער אייבערשטער זאגט אים, ויהי דבר ה' אלי בשנה התשיעית בחודש העשירי, דאס איז עשרה בטבת, זאגט אים דער אייבערשטער אזוי, בן אדם כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, דאס איז וואס איך האב ענק געזאגט, ס'שטייט עצם היום הזה, סמך מלך בבל את ירושלים בעצם היום הזה. בקיצור, דער אייבערשטער איז זייער ברוגז, און ער זאגט אין יחזקאל כ ד פסוק ו', לכן כה אמר ה', אוי עיר הדמים, ס'איז א שטאט מיט בלוט, ס'איז א שרעק געווען וואס מ'האט דא געטון, כי דמה בתוכה היה, ס'איז געווען פול מיט בלוט, דער אייבישטער איז געווארן זייער ברוגז, לכן זאגט ווייטער די נביא אין פסוק ט', כה אמר ה', אוי עיר הדמים, גם אני אגדיל המדורה, דער אייבישטער זאגט איך וועל נאך גרויס מאכן דעם פייער, הרבה העצים, הדלק האש, איך וועל צולייגן אסאך האלץ, און כ'וועל מאכן אסאך פייער. התם הבשר ס'וועט זיין אסאך פלייש וואס מ'וועט נעבעך פארברענען. בקיצור, דאס איז אלץ געווען וועגן דעם ווייל מ'האט געזינדיגט אין ירושלים. זאגט דער נביא בטומאתך זימה, מיט א פרוי וואס איז געווען טמא געגאנגען מזנה זיין, יען טהרתיך ולא טהרת מטומאתך, ביסט אפילו נישט געווען ריין פון דיין טומאה. זאגט דער אייבערשטער. דאָס האָט עטץ געטאָן צו מיר. אני ה' דיברתי, זאָגט דער אייבערשטער, באה ועשיתי, איך וועל קומען, איך וועל טאָן, לא אפרע ולא אחוס ולא אנחם, ס'וועט מיר אפילו נישט לייד טאָן. די מורא'דיגע ווערטער. נאָכדעם זאָגט דער אייבערשטער פאַר יחזקאל הנביא אַ מורא'דיג וואָרט, בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה, איך נעם צו דיין פרוי, אז זי זאל שטארבן מיט א מגיפה, ולא תספוד זאלסט אפילו נישט קלאגן נאך איר, ולא תבכה זאלסט נישט וויינען, ולא תבוא דמעתך און ס'זאל נישט קומען קיין טרערן צו דיר. זאגט אים דער אייבערשטער ווייטער, האנק דום. פון צו זיפצן זאלסטו שטיל זיין, מתים אבל לא תעשה זאלסט אפילו נישט מאכן פאר די מתים קיין אבל, נאר וואס, פארך חבוש עליך זאלסטו אנטון דיין שיינע קרוין, ונעליך תשים ברגליך, זאלסט גיין מיט שיך, און זאלסט נישט האלטן קיין אבילות. יעצט. ווערט געברענגט אין די ספרים הקדושים, וואס איז די פשט אז דער אייבערשטער זאגט אים איך נעם צו דיין פרוי און דו זאלסט נישט קלאגן? דאס איז צו ווייזן אז דער הייליגער באשעפער, אין די גרעסטע עת צרה וואס איז דא פאר כלל ישראל, שטייט ער און ער קוקט און ער וויל אונז צוריק האבן און צוריק אויפבויען זיין בית המקדש. האט ער געזאגט פאר יחזקאל הנביא. דאס אלעס איז נאר א הכנה כ'זאל זיי צוריק נעמען אויף ארץ ישראל און צוריק בויען דעם בית המקדש, סאו דארפסטו נישט קלאגן און וויינען, און דאס שטייט אין פסוק כ"ז, והיית להם למופת, דו גייסט זיין א מופת צו ווייזן אז איך גיי נאך אויסלייזן אידן, ס'איז נישט פארפאלן אויף אייביג, וידעו כי אני ה' און מ'וועט וויסן אז איך בין דער אייבערשטער. רבותי, לאמיר זיך צוזאמען נעמען און לאמיר. באמת זיך מקבל זיין אז אונז גיימער געבן א חינוך פאר אונזערע קינדער, מען וועט נישט לאזן צו מער קיין זנות, מען וועט מוחה זיין, ס'זאל נישט זיין חלילה אזוי ווי דער נביא זאגט אמור לבית ישראל כה אמר השם הנני מחלל את מקדשי, איך וועל פארשוועכן מיין בית המקדש, גאון עוזכם מחמד עיניכם ומחמל נפשכם אויף וועם האט עטץ ענק געפלאגט, ובניכם ובנותיכם אשר עזבתם וואס עטץ האטץ איבערגעלאזט, דארף זען. אז מען זאל זיך פארריכטן, מען זאל נישט צולאזן ס'זאל ווייטער אנהאלטן דער זנות, און מען דארף די קינדערלעך מחנך זיין, און מען דארף זען אז טאמער חלילה טאטשט מען א קינד זאל מען נישט מורא האבן צו קומען פאראויס, און אונז מוז מען מאכן א קלין אפ דזשאב טו ווייפ אוט דעם גאנצן סעקשועל אביוז פון די בניכם און בנותיכם, דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל מען גוט אויספאסטן, און מען זאל מען קענען מיטן אייבערשטנ'ס הילף זיך שוין פרייען בבנין בית המקדש מיט משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.